ג' חלקים מהשיחות, ג' סיוון תשמ"ב.
ספעציעל נאך ווען דער צוזאמענקלייבן זיך קומט פאר אין די לעצטע דריי טעג פאר זמן מתן תורתינו, וואס זיי ווערן דאך אויכעט אנגערופן ימי הגבלה, אטא דעמאלט באשטעלט זיך יעדער איד אוועק, ספעציעל אין אן אופן אויף צו זיין צוגעגרייט דורך ארומצאמען זיך אז דער יצר זאל דארט ניט האבן קיין שליטה, קיין איינפלוס ביי אים, און ער זאל וויסן זיין אז אט אט ער שטייט ביים בארג סיני, און אט אט גייט ער מקבל זיין די תורה. איז א צוזאמענקונפט וואס קומט פאר אין ימי הגבלה, אין דעם טאג ווי דער אלטער רבי זאגט אין זיין שלחן ערוך אז אין דריטן טאג אין חדש סיוון, אטא דעמאלט האט דער רבי האט משה רבינו איבערגעגעבן אידן וועגן די וועגן דער ענין פון הגבלה, איז דאך פארשטאנדיג אויף וויפיל נאך מער מיט מער שטארקייט און מיט מער לעבעדיגקייט און מיט מער ליכטיגקייט יעדער וואס געהערט צו נצר מטעי און ספעציעל די וואס קינדער, אידישע קינדער און פון זיי גופא די וואס זיינען שוין א טייל פון צבאות השם דארפן זיך אריינטראכטן אין דער הוראה און די אנווייזונג וואס די ימי הגבלה האבן און גיבן צו יעדער אידן, וואס די נקודה אין דערויף באשטייט דער עיקר, אז מען באגרעניצט זיך און מען באשיצט זיך אז דער יצר זאל דארט ניט האבן קיין איינפלוס און מען זאל אים אינגאנצן ניט צולאזן, און זאל זיין דער הגבל את ההר וקדשתו אז מען שטייט אין אן אופן פון הייליגקייט צו דעם אייבערשטן וועמענס נצר מטעי איז, און דעמאלט האט מען די הבטחה אז יגעת ומצאת תאמין ווי איר האט ערשט געזאגט אז בשעת איר וועט וועלן אזוי טון און וועלן דערצו דערגרייכן, איז א זיכערע זאך אז ס'וועט זיין ומצאת, איר וועט עס געפינען. נאך דערויף ווי מ'האט געלערנט די תורה און מקיים געווען אירע מצוות, און איר האט אין דערויף געטון פילע און טון נאך מערערע זאכן, ספעציעל נאכן מתן זמן מתן תורה פון פאריגן יאר און די יארן פארדעם,

און וויל רחמנא ליצלן אנשרעקן א אידן דערמיט אז ס'איז דא אסאך מצוות צו מקיים זיין, און ווי אזוי קען א קליין קינד אדער אפילו אן ערוואקסענער מקבל זיין אויף זיך נעמען די תורה אויף איר אינגאנצן לערנען און מקיים זיין, זאגט מען יעדער שבת. אין די שבתים פאר מתן תורה איז דאך לערנט מען זיך אויכעט א פרק אין מסכת אבות וואס הייבט זיך אן מיט משה קיבל תורה מסיני, דערציילן ווי אזוי תורה קומט צו אונז דורך ווארום דאס איז דורך משה רבינו וואס ער האט איר מקבל געווען אין סי' ביים בארג

ווי אזוי ער זאל געבן און וואס זאל שטיין אין תורה ומצוות, האט ער געוואלט ווי מען מ'באשליסט אפ דעם לערנען פון יעדער פרק אין מסכת אבות אלס א צוגרייטונג צו זמן מתן תורתינו אין די שבתים צווישן פסח און שבועות, איז דער אפשלוס פון דעם לערנען פון דער מסכת,

האט ער זיך ניט באגנוגנט פון געבן ניט אט די גאנצע רייכקייט און גרויסקייט פון תורה און די גרעסטע צאל פון די מצוות, האט ער דאס חס ושלום ניט געטאן מיט איין אות ווייניגער אדער מיט איין מצוה ווייניגער, נאר ער האט געוואלט אז יעדער איד, אנהייבנדיק פון קליינע קינדער, זאל האבן גאר אסאך מעשים טובים און גאר אסאך דיבורים טובים וואס ער זאגט אין דיב לערנט און זאגט אין דברי תורה, און גאר אסאך מחשבות טובות וואס ער קלערט גוטע מחשבות וועגן אידישקייט און וועגן תורה ומצוות, האט ער געוואלט אז דאס זאל זיין אין אן אופן, אז אידן און יעדער איד זאל האבן דעם גרעסטן זכות אין דעם, און דערפאר הרבה להם האט ער זיי געגעבן אסאך תורה און אסאך מצוות, זייענדיג זיכער אז מעשה ידיו להתפאר, א יעדער אידן וואס דער אייבערשטער ברימט זיך און שיינט זיך מיט אים, וועט זיכער זיין אין אן אופן פון עמך כולם צדיקים.

און ער וועט נאר באשליסן אזוי, איז ווי געזאגט פריער, קרוב אליך הדבר מאוד, איז א זיכערע זאך אז ער וועט עס קענען מקיים זיין ומצאת, און דאס איז זייער נאענט צו אים, און זייער נאענט צו אים, סיי בלבבך בנוגע צו מחשבות טובות, סיי בפיך בנוגע צו דיבורים טובים. סיי בלעשותו בנוגע צו מקיים זיין מצוות, און אט אט דעמאלט גרייט מען, גייט מען, מיט דעם גרעסטן רכוש, מיט א רכוש גדול פון מעשים טובים און דיבורים טובים און מחשבות טובות, און צבאות השם גייט פון פארנט, גרייט זיך, און דערנאך. גייט ער אלס נענטער צו דעם זמן פון קבלת התורה און באקומט א גרויסע תורה און אסאך מצוות, מיט דעם פעסטן באשלוס אז זאל זיין יגעת, ער וועט טון ביז צו הארעווען אויף זיי לערנען און זיי מקיים זיין מיט דער גאנצן ריבוי און וועט עס טון בשמחה ובפנימיות. ובשמחה ובטוב לבב. אז בשמחה ובטוב לבב וועט יעדערע פון אייך און יעדערע פון אונז און יעדערע פון דעם גאנצן אידישן פאלק וועט ער מקבל זיין דעם זכות וואס דער אייבישטער האט געוואלט מזכה זיין אידן און האט מזכה געווען אידן און געגעבן זיי א גרויסע תורה און אסאך מצוות, און מקבל זיין דאס בשמחה ובטוב לבב נאך אין די טעג פון הגבלה, און מיט זיך גרייטן אויכעט דורך דער צוגרייטונג אז יעדערער פון אייך זאל זיין אין בית הכנסת בשעת די תפילה און דערנאך די קריאת התורה פון עשרת הדיברות, זען אויכעט א יעדערע פון אייערע ברידער און שוועסטער. אדער אנדערע קינדער, אידישע קינדער צו וועלכע איר קענט דערגרייכן, וועט איר זען אז זיי זאלן אויכעט זיין אין שול בשעת מ'וועט לייענען די עשרת הדיברות, אנכי הוי' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, און אויכעט איינווירקן אויף אייערע עלטערן און אויף אלע אייערע באקאנטע. אז זיי זאלן טון אלץ וואס הענגט אפ פון זיי, אויף ברענגען יעדער אידיש קינד און אלע אידישע קינדער צו די קריאה פון עשרת הדיברות בציבור ברוב עם הדרת מלך אין א בית גדול אין א בית הכנסת וואס ער איז אויכעט ספעציעל נאך א בית המדרש און אט דאס די באשלוסן אין דעם די החלטה אין דעם.